ווי מיר ווייסן, נאכדעם וואס איך האב געמאכט די קמיצה, מוז איך נעמען דעם קמיצה שטיקל און איך מוז עס אריינלייגן אין א כלי שרת. יעצט די שאלה איז אזוי, ער איז געווען א אויבער חכם, און אנשטאטס געהעריג אריינלייגן אינעם כלי, האט ער עס צוגעקלעבט צו די וואנט. יעצט איז די שאלה, הייסט דאס געהעריג אריינגעלייגט, אדער ניין? און די גמרא שמועסט אויס די שאלה, תוך כלי בעינן, איז די ווארט איך מוז אריינלייגן א כלי שרת, והא איכא, דאס ליגט אינעווייניג א כלי שרת, און אויב אזוי איז אלעס פיין. או דילמא הנחה בתוכו כתיקונו בעינן. אדער ניין, ווען דו לייגסט עס אריין, דארפסטו עס אריינלייגן די נארמאלע וועג. א נארמאלע וועג, איך האב מיין כלי, איך לייג עס אריין אינעווייניג, צוקלעבן אויבן צו די וואנט, דאס איז נישט די נארמאלע וועג. והא ליכא, דאס האב איך דא נישט. און אויב אזוי קומט אויס ווען איך קלעב עס צו צו די וואנט, קען זיין דאס הייסט נישט געהעריג אריינגעלייגט אין די כלי. און אויף דעם פרעג איך דיר יעצט למעשה מאי, וואס איז יעצט די הלכה? און אויף דעם זאגט די גמרא, תיקו, איך האב נישט קיין קלארע תשובה. בעי מר בר רב אשי, פרעגט מר בר רב אשי א קשיא, אפכיה למנא, ער האט גענומען זיין כלי שרת און האט עס איבערגעדרייט, ודבקיה לקומץ בארעיתיה דמנא, און וואס ער טוט, פון אונטן, דארטן וואו ס'שטייט אויף דעם די כלי, דארטן לייגט ער אריין דעם שטיקל קומץ. אנשטאטס צו לייגן נארמאל אויבן אויפן כלי, דרייט איבער דעם גאנצן כלי, און דארטן ביי די פיסל פונעם כלי דארטן לייגט עס אריין. מהו, וואס איז יעצט די הלכה? די שאלה איז אזוי, הנחה בתוכו בעינן והא איכא, ווייטער איז די ווארט, איך דארף עס אריינלייגן אין א כלי שרת, וואו עס ליגט אין די כלי שרת, דאס גייט מיר נישט אן, צו עס ליגט אין די פיסל, צו עס ליגט פון אויבן, וואס א חילוק, ס'איז אין א כלי שרת, און אויב אזוי, דאס איז וואס די תורה וויל פון מיר. או דילמא, הנחה כתיקונו בעינן, קען אבער זיין ניין, דארפסט עס מאכן די נארמאלע וועג, די נארמאלע וועג איז נעמסט דעם כלי אויפן נארמאלע וועג און דו לייגסט עס אריין פון אויבן, וליכא למעשה דא פעלט מיר דאס, און אויף דעם ענטפערט די גמרא נאכאמאל, תיקו איך האב נישט קיין קלארע תשובה דערויף. בעי רב פפא פרעגט רב פפא נאך א שאלה, מלא חפניו שאמרו, ווי מיר ווייסן די כהן גדול יום כיפור גייט און ער נעמט דא פון דעם קטורת מלא חפ נב, ער פילט אן זיינע צוויי הענט און ער דארף עס אנפילן מיט קטורת, די שאלה איז יעצט ווי הויעך, וויפיל לייגט ער אריין אין זיינע הענט, דאס הייסט מיר ווייסן אז ס'מוז זיין אנגעפילט זיינע הענט, נו, דארף איך מאכן א גרויסע הויפן, מאך איך א קליינע, מאך איך אביסל, וואס דארף איך דא טון? די גמרא שמועסט עס אויס, מוחקות, דארף איך עס נעמען פשוט לעוועל, דאס הייסט צו מיין האנט אזוי ווי גרויס מיינע הענט זענען דארטן זאל עס זיך ענדיגן, או גודשות, אדער ניין פארקערט נעם וואס מער דו קענסט, נעם א שיינע גרויסע הויפן דארטן. אמר ליה רבי אבא לרב אשי, זאגט רבי אבא צו רב אשי, תא שמע, דאס איז א ברייתא. די ברייתא זאגט אונז, מלא חפניו שאמרו, לא מחוקות ולא גדושות. ווען דו נעמסט, נעם נישט פשוט פלאכערהייט, נעם נישט א גרויסע הויפן, אלא טפופות, וואס דו זאלסט טון איז, נעם אזוי אינמיטן, אביסל ארויפגעלייגט, אביסל מער ווי העכער ווי דיינע הענט, אבער נעם נישט קיין ריזיגע אמאונט, נעם נישט קיין פלאכע אמאונט, גיי אינמיטן, דאס איז דער אמאונט וואס דו זאלסט גיין נעמען אלס כהן גדול ווען דו גייסט דא נעמען דעם קטורת. זאגט די גמרא ווייטער, תנן התם, נשפך הדם על הרצפה. לאמיר דא צוריק גיין צו א נארמאלע קרבן און שפעטער צוריק גיין צו מנחה. איך האב געשלאכטן א קרבן, און למעשה וואס איז געשען איז בשעת'ן שחיטה איך האב נישט גרייט געהאט א כלי שרת אויפצוכאפן דעם דם, און די גאנצע בלוט גיסט זיך אויס אויפן ערד, נשפך הדם על הרצפה. ואספו, קומט דער כהן, און ער וועיט ע מינוט, וואס טו איך דא? כ'האב דא א קרבן, איך דארף דאך אוודאי מאכן די שחיטה האב איך געמאכט, כ'מוז מאכן קבלה, איך מוז אויפכאפן דאס בלוט, כ'מוז מאכן הולכה שפעטער, איך מוז גיין שפריצן אויפן מזבח. איז למעשה די קבלה, אויפכאפן דעם דם פון די בהמה דירעקט אריין אין כלי שרת, דאס האט ער נישט געמאכט, ס'האט זיך ארויסגעגאסן. אבער ואספו איז ער געגאנגען זיך געטראכט איין מינוט ס'ליגט דא אויפן ערד לאמיר דא גיין איינקלויבן לאמיר דא גיין צאמזאמלען די בלוט וואס ליגט דא אויפן ערד און שפעטער וועל איך עס גיין שפריצן אויפן מזבח אויף דעם זאלסטו וויסן זאגט מיר די משנה פסול דאס גייט נישט איינמאל ס'האט זיך ארויסגעגאסן אויפן ערד ס'איז נישט אריינגעקומען אין א כלי שרת בכלל זאלסטו וויסן דער דם איז פסול קענסט גארנישט טון דערמיט. נאך א משנה, מן הכלי על הרצפה, וואס איז אויב דער כהן האט שוין יא אויפגעכאפט די בלוט? האט אויפגעכאפט די בלוט אינעווייניג אינעם כלי שרת, יעצט וואס איז געשען איז, פאר ער האט געמאכט די הולכה און צוגעגאנגען צום מזבח גיין שפריצן, האט זיך עס אויסגעגאסן. דאס הייסט מן הכלי על הרצפה, ס'איז שוין געווען אינעם כלי, יעצט האט זיך עס אויסגעגאסן אויפן ערד, ואספו, און יעצט גייט ער עס איינקלויבן, אויף דעם איז די הלכה ס'איז כשר. דאס הייסט אזוי, אויב האסטו נישט געהאט דעם אויפכאפן אינעם כלי, די קבלה האסטו נישט געהאט פונעם בהמה אריין אינעם כלי, זאלסטו וויסן די גאנצע זאך איז פסול. אויב די אויפכאפן האסטו יא געהאט, און שפעטער האט זיך עס אויסגעגאסן, כשר, דעמאלס ביסטו אקעי. פרעגט די גמרא, מנא הני מילי, ווי ווייסטו צו זאגן דעם כלל? ווי ווייסטו דאס צו זאגן אז אויב כאפ איך אויף דעם בלוט גלייך פון די בהמה, פערפעקט, אויב ס'איז נישט געווארן אויפגעכאפט פון די בהמה נאר ס'האט זיך אויסגעגאסן און שפעטער כאפסטו עס אויף, דאס איז פסול. און אויף דעם זאגט די גמרא דתנו רבנן. לאמיר דא גיין ברענגען א פסוק. די תורה זאגט אונז ולקח מדם הפר, דארטן רעדט מען פונעם כהן המשיח, דער כהן גדול, ער האט געטון א עבירה וואס אויף דעם דארף ער ברענגען זיין שפעציעלע קרבן, זאגט מיר די תורה, ולקח הכהן המשיח מדם הפר והביא אותו אל אוהל מועד, גיי איך יעצט לערנען פון אים אויף אלע קרבנות, און זאגט מיר די תורה אזוי, דו דארפסט גיין נעמען, ולקח, גיי נעמען, נעם א כלי, גיי נעמען, מדם הפר, פונעם בלוט פון דעם פר, וויל איך דיר ערשט זאגן וואס פאר סארט בלוט רעדט מען דא, זאלסטו וויסן, מדם הפר, מדם הנפש, נעם פונעם דם הנפש, ווי די גמרא וועט יעצט מסביר זיין אז ס'דא עטליכע סארטן בלוט, ס'דא די בלוט פון דעם עור, איך געב א שנייד אריין די בהמה, ס'וועט אנקומען אביסל בלוט, דאס איז נישט די בלוט פונעם פר, דאס איז נישט די בלוט פונעם נפש וואס דאס האלט ביים לעבן מיין פר. אזוי אויך עס איז דא די בלוט נאכדעם וואס עס שפריצט ארויס מיט א שטארקייט בארואיגט זיך עס און ס'טראפט נאך אלץ ארויס, דאס איז אויך נישט די בלוט וואס איך מיין דיר צו זאגן, נאר ולקח מדם הפר נעם מדם הנפש, נעם דעם בלוט וואס דאס האלט דעם פר ביים לעבן, וועסט געבן א שנייד אריין די בהמה, וועסט מאכן די שחיטה, וועסט זען עס קומט ארויס מיט א שטארקייט נאכדעם וואס עס האט אדורכגעשניטן דעם קנה מיט ושט, אה דאס איז די בלוט, דאס ולקח מדם זאלסטו נעמען א כלי און גיי דאס אויפכאפן. ולא מדם העור, אבער נישט דעם דם העור, די קליינע שניטל, און ס'קומט ארויס בלוט, נישט די בלוט דארפסטו האבן צו גיין מאכן די זריקה, ולא מדם התמצית, אויך ווען ס'גייט זיך בארואיגן די בלוט, ס'טראפט ווייטער ארויס, נישט דעם בלוט וויל איך זאלסט נעמען, ולקח מדם הפר, נעם די בלוט וואס דאס האלט דעם פר ביים לעבן, די עיקר בלוט פונעם פר. ווייטער, נאך א לימוד לערן איך פון דא, דם מהפר יקבלנו. נעם די מ' פון מדם און טויש עס אריבער צום ווארט הפר, כאילו די תורה זאגט מיר ולקח דם מהפר, זאלסט גיין נעמען בלוט פונעם פר, דאס הייסט די תורה זאגט מיר דם מהפר יקבלנו, ווען דו גייסט אויפכאפן דעם בלוט, גייסט נעמען גלייך פונעם פר אליינס, פונעם פר דירעקט דארטן זאלסטו גיין אויפכאפן די בלוט. בעצם דאס איז געווען אונזערע שאלה. אונז האבן געפרעגט פון ווי ווייס איך אז איך מוז אויפכאפן דעם בלוט פונעם פר אליינס? ווייל די תורה זאגט מיר דם מהפר. איי וועסטו פרעגן, איין מינוט. די תורה זאגט מיר נישט דם מהפר. די זאגט די תורה זאגט מיר מדם הפר. איז אויף דעם זאגט די גמרא איך וועל דיר זאגן דו מוזט לערנען אזוי. ווייל דאי סלקא דעתך מדם הפר, אויב ווילסטו לערנען פשוט מדם הפר, און וואס מיינט עס צו זאגן מדם ואפילו מקצת דם, וואלט איך פארשטאנען אקעי, נעם פונעם בלוט פון דעם פר, דאס הייסט, דארפסט נישט אויפכאפן די גאנצע בלוט, נעם פונעם בלוט, נעם א חלק פון דעם בלוט וואס באלאנגט צו דעם פר, דאס דארפסטו גיין נעמען, אבער נישט אז דו דארפסט נעמען די גאנצע. און אויף דעם זאגט די גמרא עס קען נישט זיין, והאמר רב יהודה, רב יהודה האט דאך שוין געזאגט, המקבל צריך שיקבל את כל דמו של פר, ווען דו גייסט דא מקבל זיין דעם בלוט, דארפסטו מקבל זיין כל דמו של פר, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד המזבח, און אוודאי צו זאגן מען דארף אויסגיסן די גאנצע בלוט אויפן יסוד מזבח קען דאך דאך נישט זאגן, ווייל מען דארף דאך אויסגיסן א חלק, דא א זריקה דא פארדעם, אלא מאי די תורה וויל מיך אויסלערנען, כאפן בלוט, דארפסטו אויפכאפן דעם גאנצן בלוט. און פאר דעם אז איך זאל אנקוקן דעם פסוק און די תורה בלייבט די וועג ווי ס'שטייט יעצט, און די פסוק זאגט מדם הפר, כאילו גיי אויפכאפן פונעם בלוט פונעם פר, קומט דאך אויס אז די תורה זאגט מיר דא א פאלשע דין. אלא מאי מוז איך זאגן אלא שמע מינה, אלא מאי מוז איך איבערדרייען די ווערטער און איך מוז דיר זאגן, מאי מדם הפר, דם מהפר יקבלנו. וואס די תורה וויל דיר זאגן, כאפ אויף די גאנצן בלוט, ולקח דם, ווי זאלסטו עס נעמען, פון וועלכע פלאץ, מהפר, פונעם פר דירעקטלי, דארטן זאלסטו גיין אויפכאפן דעם בלוט. וקסבר, גורעין ומוסיפין ודורשין, און ער האלט אוודאי אז איך קען אראפנעמען א ווארט, איך קען אראפנעמען א אות, און צולייגן ערגעץ אנדערש, און דורכדעם קען מען עס דרש'נען. איז פאר דעם לאמיר צוגיין צו אונזערע שאלה. אונז האבן געהאט געפרעגט פון ווי ווייסטו? דו זאגסט מיר דא א כלל, איך מוז נעמען דעם בלוט גלייך פון די בהמה, און אז איך נעם עס נישט פון דארטן איז עס פסול? דאס א פסוק? תורה זאגט מיר דם מהפר. און מען האט שוין אויפגעוויזן הגם די ווארט די מ' שטייט נישט דארטן, אבער דאס איז די איינציגסטע וועג וואס איך קען עס לערנען. פרעגט די גמרא יעצט נאך א שאלה, בעי רב פפא, אז מ'האט שוין גערעדט דא, עס איז אויסגעגאסן דעם דם, לאמיר עס נעמען א סטעפ פערדער, נתפזר הקטורת ממלוא חפניו מהו? לאמיר דא פרעגן א פרישע שאלה, דער כהן גדול ער שטייט דא יום כיפור און ער גייט דא מאכן די חפינה, ער האט זיך זיין כלי דא, ער נעמט ארויס די חפינה, יעצט די שאלה איז, ער נעמט עס ארויס און ס'פאלט אים אויס פון די האנט, ס'פאלט אים אויפן ערד, וואס איז דא די הלכה? און כדי צו אביסל בעסער פארשטיין די גמרא לאמיר דא מאכן א שטיקל הקדמה. ווי מיר ווייסן א יעדע קרבן נארמאל איז דא א שחיטה, איך דארף שעכטן די בהמה, נאכדעם גיי איך מאכן די קבלה, איך כאפ אויף דעם בלוט, דערנאך איז דא הולכה, איך נעם דעם בלוט צום מזבח, און שפעטער איז דא א זריקה, איך גיי שפריצן פון דעם בלוט אויפן מזבח. דאס איז שחיטה, קבלה, הולכה און זריקה. אז מען קוקט אן א קרבן א מנחה, האב איך די זעלבע זאך נאכאמאל, איך מאך דעם קמיצה, די קמיצה איז מיין שחיטה, שפעטער לייג איך עס אין א כלי שרת, דאס איז מיין קבלה, שפעטער האב איך די הולכה, און שפעטער האב איך די הקטרה, דאס איז אזוי ווי די זריקה, האב איך ווייטער די פיר סטעפס, איך מאך די שחיטה, איך מאך די קבלה, איך מאך די הולכה, און איך מאך די זריקה. עס קומט רב פפא יעצט פרעגן אזא שאלה נתפזר הקטורת. די כהן גדול זיין קטורת איז אים אויסגעפאלן פון די האנט. ס'איז אפגעפאלן. און יעצט וויל ער עס אויפהייבן. קען איך עס יעצט טון אדער ניין? דא זאג איך שוין ניין, עד כאן. איך קען דאס שוין מער נישט איבערנוצן. און די שאלה איז אזוי. ידו כצואר בהמה דמי ופסולה. האב איך די זעלבע פיר סטעפס אויכעט ביים קטורת, און איך קוק אן אזוי, די האנט ווען איך גיי עס ארויס נעמען, דאס איז כאילו די צואר פון די בהמה, דאס איז אזוי ווי די שחיטה, יעצט ווען איך גיי עס אריין לייגן א כלי שרת, איך לייג עס אריין אין מיין כף, איז דאס כאילו איך האב דא געמאכט דא די קבלה, שפעטער פארשטייט זיך האב איך די הולכה, און שפעטער אין קדשי קדשים גיי איך עס פארברענען דארט און איך גיי עס מקטיר זיין, האב איך ווייטער די אלע פיר סטעפס. און אויב אזוי, אויב האב איך דא א געהעריגע קרבן, איך האב די זעלבע סדר, אזוי ווי שוין פריער געזאגט ביי די קרבן, אויב כאפ איך עס נישט אויף גלייך פון די בהמה, און אויב אזוי אויך דא אז איך האב נישט גענומען דעם קטורת, איך האב עס נישט אריינגעלייגט מיין כלי שרת, איך האב עס נאכנישט אריינגעלייגט אינעם כף, קומט אויס אז עס האט זיך אויסגעגאסן פארדעם, איז דאס פסול, אזוי ווי די דם וואס זאל זיך אויסגיסן פאר איך כאפ עס אויף פון די בהמה גלייך. און אויב אזוי, קוק איך עס אן, ידו כצואר בהמה דמי ופסולה, און ס'וועט אויסקומען אז ס'איז פסול, או דילמא דא זאג איך ניין, דא ביים קטורת האב איך נישט דעם זעלבן געדאנק, ווייל ככלי שרת דמי ולא פסולה, נאר דא קוק איך אן מיינע הענט, דאס איז שוין מיין כלי שרת, פארוואס וואלט איך געהאט אזא צד דאס צו זאגן? אונז האבן דאך שוין געלערנט דא אויבן, די כף וואס איך נעם דא ביים קטורת איז בעצם נישט קיין חלק פון די עבודה, וואס הייסט? די תורה ווען מ'קוקט אריין אין די פסוקים שטייט נישט קיין ווארט מען דארף נעמען דעם כף, תורה זאגט מיר מלא מחתה, והביא, מיט דעם זאל ער אריינגיין אין קדשי קדשים? דאס האבן מיר שוין געשמועסט, למעשה טעכניש איז נישט חלק, איז נישט שייך אזא זאך, פארוואס? ווייל אויב האלט ער אין זיין האנט דעם קטורת, און אויף דעם דארף ער האלטן די גחלים, איז ווארט האט מען געזאגט ער קומט אריין אין קדשי קדשים, יעצט וואס זאל ער טון? זאל ער עס אפלייגן מיט די ציינער, האבן שוין געזאגט, פאר מלך בשר ודם וואלסטו דאס נישט געטון, איז פאר מלך מלכי המלכים אוודאי און אוודאי קען איך דאס נישט טון. האבן געזאגט, אקעי, וואס זאל איך טון? האט מען געזאגט, ווייסטו וואס, עסטו נעמען א כף, איין האנט עסטו האבן די כף, איין האנט עסטו האבן די מחתה, און אזוי קענסטו אריינגיין און טעכניש עסטו זיך אן עצה געבן. דאס הייסט, די גאנצע כף איז נישט בעצם א זאך וואס פעלט אויס וואס איך מוז האבן, נאר טעכניש כדי צו קענען מאכן די עבודה מוז איך נעמען א כף. און אויב אזוי קומט אויס אז ביי קטורת האב איך בעצם נישט קיין כף, ווייל בעצם א כף מוז איך נישט נעמען, קוק איך אן מיינע הענט כאילו מיינע הענט זענען די כלי שרת, און אויב מיינע הענט זענען די כלי שרת, פשט איז אז דאס איז שוין אויפגעכאפט געווארן געהעריגערהייט, און יעצט אז ס'גיסט זיך אויס קען איך עס איבערנוצן. און אויב אזוי קומט אויס ולא פסולה. און דאס איז יעצט דא די שאלה פון רב פפא, ווי אזוי קוק איך אן דעם קטורת, קוק איך עס אן כאילו ס'איז ארויסגעפאלן פאר ס'געקומען א כלי שרת, און אויב איז אזוי זאג איך די גאנצע זאך איז פסול, אדער ניין קוק איך אן מיינע הענט ווי די כלי שרת און אויב אזוי איז עס אקעי. און אויף דעם ענטפערט די גמרא תיקו, ווייטער איך האב נישט קיין קלארע תירוץ. בעי רב פפא פרעגט רב פפא נאך א שאלה, חישב בחפינת קטורת, מהו? דער כהן גדול ער גייט דא מאכן די חפינה, און למעשה האט ער א מחשבה, א מחשבה לינה, ער טראכט ווייסט וואס, דאס איז נישט פאר היינט, מארגן וועל איך עס מקריב זיין, מארגן וועל איך מסדר זיין דעם קטורת. יעצט ווי מיר ווייסן, א יעדע זאך פון קדשים, איז דא א איסור לינה, איסור פיגול. די שאלה איז דא ביי דעם קטורת, האט עס די זעלבע דין, קען איך עס מאכן צו א מצב זאל ווערן פיגול, קען איך עס פסל'ן מיט מיין מחשבה, אדער ניין דא זאג איך אנדערשט, די גמרא איז מסביר די צדדים. מי אמרינן זאג איך, יליף מלא מלא ממנחה, זאג איך אז דא האב איך דעם זעלבן היקש צו מנחה, און איך זאג אזוי ווי דארטן ביי מנחה שטייט מלא קומצו, ביי אונז ביי קטורת שטייט מלא חפניו, זאג איך האב איך א גזירה שוה איינס צום צווייטן, און אזוי ווי אוודאי ביי מנחה קען איך עס קאליע מאכן מיט מיין מחשבה, האב איך די זעלבע זאך דא ביי קטורת אויכעט, מיין מחשבה העט עס קאליע מאכן, מה התם מהניא מחשבה, הכא נמי מהניא ביה מחשבה, אזוי ווי ביי די מנחה, אז מיין מחשבה איז פאלש, וועל איך קאליע מאכן די מנחה, איז די זעלבע זאך ביי קטורת אויכעט. או לא. אדער זאג איך ניין, דעם היקש דאס האב איך נישט, אויף דעם דין דאס צוגלייכן דאס קען איך נישט. און ווי רש י שמועסט שוין אויס אז דאס נישט נאכאמאל איבערגעפרעגט די זעלבע שאלה וואס מ'האט שוין פריער געהאט מ ז עמוד א און מ ז עמוד ב, ווייל דארטן די שאלה איז נוץ איך דעם היקש כדי צו טוישן דעם ווארט, אזוי ווי דארטן שטייט בקומצו, שטייט דא כאילו בחפניו, און די שאלה האב איך צוויי מאל שוין געהאט, און אויף דעם פרעגט די גמרא דף מ ז עמוד ב, איין מינוט וואס פרעגסטו מיר דאס איבער נאכאמאל, דאס איז שוין געווען די שאלה וואס אונז האבן געהאט מ ז עמוד א, צו קען איך מאכן א מידה. און אויב אזוי ווען דו קומסט מיר פרעגן די זעלבע שאלה פאר ביני ביני זאג איך, הלא די זעלבע שאלה האב איך שוין פריער געהאט, אבער דא איז האב איך א נייע שאלה, דא האב איך א נייע שאלה גיי איך ניצן דעם היקש, די גזירה שוה וואס איך האב דא, ניץ איך עס צו זאגן אויף דעם דין אויך זאלסטו וויסן ס'האט די זעלבע דין ווי מנחה און דיין מחשבה האט אן אפעקט, אדער זאג איך ניין, די דין קען איך נישט ארויסלערנען פון די גזירה שוה, או לא. אמר ליה רב שימי בר אשי לרב פפא זאגט רב שימי בר אשי צו רב פפא תא שמע לאמיר דיר ברענגען א משנה די משנה זאגט אונז הוסיף רבי עקיבא די משנה רעדט דארטן פון חומר בקודש זאכן וואס האבן א ספעציעלע חומרא וויבאלד ס'איז קדשים זאגט מיר די משנה דארטן אזוי אז הוסיף רבי עקיבא הסולת והקטורת והלבונה והגחלים די אלע פיר זאכן אז זיי ליגן אין א כלי, יעדער פאר זיך אליינס, שאם נגע טבול יום במקצתן, פסל את כולן. די הלכה איז, זאלסטו וויסן ווען א טבול יום, וואס ער איז שוין געווען אין מקווה, און ער האט נאכנישט געהאט הערב שמש, דאס הייסט א שטיקל טומאה האט ער אויף זיך, אבער נאר פאר קדשים, ווען ער גייט אריינלייגן א פינגער לאמיר זאגן די סולת, וואלט איך געמיינט אקעי וואו איז מיין פינגער געווען ארום און ארום, דא וועט ווערן טמא, אבער די גאנצע זאך מהיכי תיתי, אויף דעם זאגט דער רבי עקיבא א חידוש, זאלסטו וויסן, חומר בקודש, די כלי איז מצרף די גאנצע זאך, און די גאנצע זאך ווערט איינס, לייגסט אריין א פינגער דא, די גאנצע זאך ווערט פסול, איי מיין פינגער נאר דא געווען, די גאנצע סולת איז אויפן אנדערע זייט, ווי ווערט עס טמא? תירוץ איז, חומר בקודש, ס'איז קדשים, ס'איז קדושת הגוף, א שפעציעלע חומרא דארטן. און די זעלבע זאך וועט עס זיין ביי די קטורת, די זעלבע זאך איז ביי לבונה, די זעלבע זאך איז ביי גחלים. אז די מינוט וואס איך לייג אריין א פינגער דא, אפילו דא האב איך בכלל נישט אנגערירט, דאס איז אין איין כלי, ס'איז קדשים, ס'האט א קדושת הגוף, איז דאס מצטרף, ס'איז אלעס איין זאך, כאילו איך האב אנגערירט די גאנצע זאך. און אויף דעם זאגט די גמרא, פון דא וואס דו זעסט דאך אזא סארט דין, אז וויבאלד ס'איז קדשים, ווען איך לייג אריין א פינגער דא ווערט די גאנצע פסול, קא סלקא דעתך מדפסל טבול יום, אז דו זעסט די חומרא האט עס אז די טבול יום קען מטמא זיין די גאנצע זאך, און אויב אזוי אוודאי פסלה נמי לינה, איז אוודאי לינה אויכעט, האט עס א נארמאלע דין ווי קדשים, אז עס האט א נארמאלע דין ווי קדשים, יעדע זאך ביי קדשים, די מינוט וואס דו לאזט עס איבערנעכטיגען ווערט עס פסול, ומדלינה פסלה, און אזוי ווי לינה איז יעצט א פראבלעם, ווייל איך זע דאס קטורת, דאס האט א דין, פון קדשים, אויב אזוי פסלה נמי מחשבה, איז אוודאי א מחשבה וואס דו וועסט האבן א פאלשע מחשבה וועט אויכעט פסל'ן, ווייל דאס איז די נארמאלע דין פון קדשים, יעדע זאך ביי קדשים, און פון וואו ווייס איך אז דאס ווערט אנגערופן קדשים, דו זעסט דאך אז ווען איך לייג אריין די פינגער דא ווערט עס פסול, האט עס א דין פון לינה, אז ס'האט א דין פון לינה, האט עס אויכעט א מחשבת לינה, איז זאלסטו וויסן א שאלה האסטו געפרעגט, קען דאס ווערן פסול דורך מיין פאלשע מחשבה? תירוץ איז יא, ווייל ס'איז טאקע קדשים.